מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין לקוטי שיחות חלק כא, אין פרשת בשלח הייבט מען אן דעם פערדן יאר פון פראיעקט פון לקוטי שיחות, הייבן מיר אן א נייעם כרך, מען הייבט אן כרך כא, ס'דא יעדן וואך צוויי שיחות, איינע איז טאקע נאכאלץ אין חלק טז, אבער אין חלק כא איז די ערשטע שיחה וואס מען לערנט איז אין פרשת בשלח, און מיר לערנען די שיחה פון בשלח א' אין עמוד זיבן און זיבעציק אין ליקוטי שיחות, א זייער א געשמאקע געוואלדיגע געשמאקע שיחה פשוט נישט צו גלייבן וואס דער רבי נעמט פון א שאלה וואס דער רבי האט אויף די אויף די אידן ווי זיי האבן זיך געפירט נאך וואס זיי זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים נאך דעם נס פון קריעת ים סוף שטייט דארטן אז משה רבינו האט געדארפט נייטן זיי זאלן גיין דער רבי וועט מחדש זיין א חידוש נפלא אין דעם ווארט וואס מיינט ויסע און וואס מיינט בעל כרחו ס'וועט ווערן ליכטיג די גאנצע מעשה דארטן וואס איז געווען ווערט ליכטיג אין גאנצן דער רבי וועט ארויסברענגען צום סוף א מורא'דיגע הוראה וואס מען קען זיך אפלערנען ווי מען דארף דינען דעם אויבערשטן. אות א', אויפן פסוק ויסע משה את ישראל מים סוף, שטייט אין מדרש, ברענגט אראפ א מדרש תנחומא, און רשי ברענגט עס אראפ בפירושו על התורה, הסיען בעל כרחם, שטייט נישט ויסע העם אדער ויסע ויסע משה עם העם, שטייט ויסע משה את העם, וואס מיינט דאס? משה האט געצוואונגען די אידן אוועקצוגיין פון ים סוף. ווי חזל זענען מבאר, די מדרש תנחומא איז מבאר, אז אידן זענען געווען פארנומען מיט ביזת הים, זיי האבן דארטן געטראפן זייער אסאך זאכן נאך וואס די מצרים זענען דערטרונקען געווארן, און זענען ארויסגעגאנגען פון די וואסער האט זיי ארויסגעווארפן, און זיי האבן געזען דארטן איז דא אזויפיל זאכן, האבן זיי געמאכט ביזה, זיי האבן גענומען שלל, רויב. און שטייט דאך וואס גדולה, רשי ברענגט אראפ פון מכילתא, גדולה היתה מביזת מצרים, די ביזה וואס איז געווען ביים ים איז געווען אסאך מער וואס זיי האבן גענומען אין מצרים דארטן וואס שטייט וי וינצלו את מצרים וישאילום און זיי האבן געליגן אלע ביי די שכנים מיט אלץ וואס גדולה היתה מביזת מצרים און האבן דערפאר נישט געוואלט אוועקגיין פון ים סוף זיי האבן געזען וואס דארטן טוט זיך אזויפיל זאכן דערפאר זאגט די תורה ויסע משה את העם האט זיי געדארפט נייטן זאלן אוועקגיין ווי דער לשון איז רשי ברענגט אראפ הסיען בעל כרחם האט זיי גענייט אז זיי זאלן גיין זאגט דער רבי, איז שווער צו פארשטיין. בשעת קריעת ים סוף האט זיך דארט דער אויבערשטער באוויזן צו אידן בכבודו נגלה עליהם. רשי ברענגט אראפ אין אונזער פרשה אין פרשת בשלח, בכבודו נגלה עליהם, ווי אידן האבן געזאגט, אין די שירה וואס די אידן האבן געזאגט נאכדעם, האבן זיי געזאגט זה קלי. וואס מיינט זה קלי? ברענגט אראפ רשי אויך פון מכילתא, מראין מרין באצבע, מרין עושה באצבע, זיי האבן געוויזן מיטן פינגער, זה קלי ואנוהו, זיי האבן געזען אלוקות ממש, ביז אז ס'ברענגט זיך אראפ אין רש"י אויכעט פון מכילתא, זאגט רש"י ראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים, א שפחה, א קנעכט, א פרוי, האט געזען ביי קריעת ים סוף, האט זי געזען נבואה וואס די גרעסטע נביאים האבן נישט געזען, מה שלא ראו נביאים. און דאס האט געפועלט אויף אידן, אט דאס וואס די אידן האבן געזען דארטן אלוקות אויף אזא סארט אופן, האט דאס געפועלט אויף זיי, אז זיי האבן געזאגט שירה להקדוש ברוך הוא, דברי שבח והודאה, זיי האבן געדאנקט דעם אייבערשטן, דורך דעם וואס זיי האבן געזען די גרויסקייט פונעם אייבערשטן, זיי האבן געזען ווי כבודו נגלה עליהם, האבן זיי געזאגט שירה. פרעגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה, ווי אזוי נאך דעם אלעם ראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים, זה קלי ואנוהו, ווי קומט דאס אז נאך דעם אלעם זענען אידן אזוי טרוד און מושקע אין ביזת הים, מיט וואס זענען זיי פארנומען? מיט כאפן גאלד מיט זילבער מיט אלע אנדערע סארטן זאכן. וואס פאר א באטרעף האבן ביי זיי געהאט כסף וזהב לגבי דער התגלות השכינה פון קריעת ים סוף? דער אייבערשטער האט זיך ערשט צו זיי נתגלה געווארן, און זיי האבן געזען אלוקות ממש, וואס פאר א באטרעף האט דארטן די גאלד מיט די זילבער, אז משה רבינו זאל זיך דארפן מיט זיי נויטן בעל כרחם, זאלן זיי מסכים זיין צו גייען ווייטער, ויסע משה את העם, הסיעם בעל כרחם, פארוואס? די תמיהה איז נאך שטארקער, די שאלה וועט ווערן נאך שטארקער, אידן האבן דאך געוואוסט אז בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את אלוקים על ההר הזה, שטייט מפורש אין פרשת שמות, דער אייבערשטער האט געזאגט משה רבינו, ווען דו וועסט ארויסנעמען די אידן פון מצרים, איז אויף דעם בארג וואס דער אייבערשטער האט זיך געטראפן מיט משה רבינו ביי דעם סנה, וועלן זיי קומען און דינען דעם אייבערשטן אויף דעם בארג, וואס מיינט זיי זאלן גיין נעמען די תורה, אז פון ים סוף גייען זיי צו מתן תורה, און נאך מער, נישט נאר זיי האבן געוואוסט אז פון א פון יציאת מצרים גייט מען צו מתן פון ים סוף גייט מען גלייך צו מתן תורה, זיי האבן געציילט די טעג ביז מתן תורה, זיי האבן געציילט יעדן טאג, היינט איז דער ערשטער טאג, היינט איז דער צווייטער טאג, היינט איז דער דריטער טאג, זיי האבן געווארט מיט א שטרעבונג אויף דעם ענין פון מתן תורה, מצד זייער השתוקקות צו קבלת התורה, דער רבי ברענגט זיך אויף אן אגדה וואס ברענגט זיך אין ר"ן, אין סוף מסכת פסחים, און אין חינוך, ספר החינוך אין מצוה שין וו ברענגט ער עס אויכעט אראפ, אידן האבן געהאט א מורא'דיגע השתוקקות צו קבלת התורה, האבן זיי געציילט די טעג ווען וועט מען שוין אנקומען צו מתן תורה. היינט, ווי שייך אז נאך דעם אלעם האט ביזת הים תופס מקום געווען ביי זיי מער ווי גיין און איילן זיך צו מתן תורה? ווי קומט עס? היפך פון דעם ציילן. זיי אליין ציילן אז זיי ווילן אנקומען וואס גיכער צו מתן תורה, און דא שטעלן זיי זיך אפ און זיי ווילן נישט גיין ווייטער, זיי כאפן גאלד און זילבער, און משה רבינו דארף זיי נעטן צו גיין ווייטער. היפך פון דעם ציילן, וועלכער איז געווען אויך ביום לקיחת ביזת הים, אפילו אינעם זעלבן טאג וואס איז געווען ביזת הים, האבן זיי געציילט, אנגעהויבן ציילן האבן זיי ווען זיי זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים, ווייל פון ארויסגיין פון מצרים ביז מתן תורה איז דאך געווען איז דאך געווען זיבן וואכן, ניין און פערציג טעג, דעם פופציגסטן טאג איז געווען מתן תורה, איז דעם טאג וואס זיי האבן געהאט די ביזת הים האבן זיי אויכעט געציילט, איז רבונו של עולם וואס טוט זיך דא? וואס האט איר געזען? איר האט געזען אביסל גאלד מיט זילבער? וואס דארפט איר עס האבן? וואס וואס באטרעפט דאס לגבי דעם גיין צו מתן תורה און עס זאל זיך אליין סותר? איז דאך היפך פון וואס ער האט געציילט היינט אז ער האלט שוין אפאר טעג נענטער צו מתן תורה. במילא מוז מען זאגן, מוז מען קומען צו א מסקנא, מען מוז זאגן, אז דאס וואס די אידן האבן נישט געוואלט אפלאזן די ביזת הים, איז נישט געווען דערפאר וואס כסף וזהב מצד עצמם, נישט מצד די כסף וזהב מצד עצמם, האבן האט ביי זיי געהאט אזא חשיבות, די כסף וזהב האבן נישט געהאט ביי זיי אזא חשיבות, נאר ווייל זיי האבן גערעכנט אז דאס זייער האבן ביזת הים איז דער רצון השם. זיי האבן גערעכנט אז די ביזת הים וויל דער אייבערשטער אז זיי זאלן עס טון יעצט, וואו זעט מען עס? וועט דער רבי מסביר זיין וואס דאס איז. דאס איז אויך דער ווייל דער רבי וועט נאך ברענגען אז דאס איז אויך דער קשר צווישן דעם פירוש אין בעל כרחם וואס דער רבי זאגט אז דאס איז געווען מצד די טירדא אין ביזת הים מיטן פירוש אז אידן האבן נישט געוואלט אוועקגיין פון דער התגלות השכינה דקריעת ים סוף דער רבי וועט מחבר זיין אט דעם עניין וואס ער האט יעצט מחדש געווען די נקודה אז דאס וואס זיי האבן נישט געוואלט גיין ווייטער ווייל זיי האבן גערעכנט אז ביזת הים איז דער רצון פון דעם אייבערשטן וועט עס שטימען זייער געשמאק מיט דעם וואס דער רבי ברענגט אראפ אין הערה אין הערה 12 אז ס'ברענגט זיך אין צרור המור אין ס'ברענגט זיך אין נאמען פון מדרש הנעלם און אויכעט ראה זוהר פרשתנו סמך א' טור הארוך און צדה לדרך זיי אלע ברענגען אראפ דעם ענין פארוואס האבן זיי נישט געוואלט גיין ווייטער ווייל זיי האבן נישט געוואלט אוועק גיין פון דער התגלות השכינה פון קריעת ים סוף זיי שטייען דא ביי קריעת ים סוף און די מצרים פאלן ארויס אלע פון דעם ים און זיי זעען די גרויסע ניסים וואס דער אייבערשטער האט זיי געטאן אשר ראיתם את מצרים לא ראיתם זיי מער נישט זען עד עולם און דער אייבערשטער האט זיי געמאכט אזא גרויסע נס זיי האבן נישט געוואוסט וואס צו טון פריער זיי האבן געמיינט זיי האבן געוואלט זיי האבן געוואלט זיי האבן זיי זענען געווען פארמאכט פון אלע זייטן ואמר פרעה נבוכים הם אז זיי זענען אז זיי זענען פארשטאסן זיי האבן נישט וואו צו גיין און ער קומט זיך שלאגן מיט זיי און ער גייט זיי צוריק נעמען אין מצרים און זיי האבן געזען דעם גילוי אלוקות זאגט דער צרור המור ברענגט אראפ פון שם מדרש הנעלם אז דערפאר האבן זיי נישט געוואלט אוועקגיין זאגט דער רבי דאס וועט שטימען מיט דעם וואס מ'האט ערשט מחדש געווען אז זיי האבן געהאלטן אז דאס איז דער רצון השם אויף צו בלייבן דארטן ביז זיי האבן די התגלות השכינה פון קריעת ים סוף וואס דער וואס דער צרור המור זאגט אז דערפאר האבן זיי נישט געוואלט אוועקגיין, האט זיי גאר מזרז געווען צו מקיים זיין רצון השם צו פארנעמען זיך מיט לקיחת ביזת הים. זייער געשמאק, און דער רבי איז מחדש אז זייער בלייבן דארטן איז געווען ווייל זיי האבן געהאלטן אז דאס איז רצון השם, און ס'שטימט צוזאמען מיט דער פירוש פון דעם פון דעם צרור המור העלפט נאך ארויס אין דעם, אז פארוואס זענען זיי און פארוואס האבן זיי געמאכט ביזת הים מיט אזא געשמאקייט מיט אזא דאס, משה רבינו האט זיי געדארפט נויטן צו אוועקגיין ווייטער, איז ווייל זיי האבן געוואלט, אט דער ענין וואס זיי האבן געזען אזא אלוקות, האט זיי מזרז געווען, זיי האבן עס געטון מיט די גרעסטע שטורעם צו מאכן מער ביזת הים. יעצט דארף מען פארשטיין און אות ב' וועט דער רבי מסביר זיין, וואס האבן זיי געטראכט דא, וואו האבן זיי געזען דעם הוראה פונעם אייבערשטן רצון השם אויף צו זיין פארנומען מיט ביזת הים. אות ב', איינער פון די ביאורים בזה אויך בפשטות ועל פי הלכה. ביי גאולת מצרים איז געווען א ציווי. דער אייבערשטער האט געגעבן א ציווי אין פרשת בא, וישאלו איש מאת רעהו וגומר כלי כסף וכלי זהב. ס'געווען א ציווי פונעם אויבערשטן, וישאלו איש מאת רעהו, דער מכוון בזה איז געווען, נישט נאר אז די אידן זאלן באקומען א רכוש גדול, ווי ס'שטייט אין פרשת לך לך, דארטן אז ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, שלא יאמרו ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם, דערפאר האט דער אייבישטער געוואלט מ'זאל ארויסגיין מיט א רכוש גדול, איז נישט נאר אז די אידן זאלן באקומען א רכוש גדול נאר אויך עס דארף זיין אויף א נאך א גרעסערן אופן ווי רכוש גדול, עס דארף זיין אויף א אופן פון ונצלתם את מצרים ווי ס'שטייט אין פרשת שמות, וואס הייסט ונצלתם את מצרים? אינגאנצן אויסליידיגן, ווי רש"י ברענגט אראפ דארטן אז מען דארף אויסליידיגן מצרים פון אלץ וואס זיי האבן, אינגאנצן אויסליידיגן מצרים פון כסף וזהב וכו', בלשון חז"ל, ווי די גמרא זאגט אין ברכות, ווי האבן זיי געמאכט מצרים? וואס מיינט דאס ונצלתם? כמצודה שאין בה דגן, און כמצולה שאין בה דגים. ס'האט דאס געמאכט אזוי ווי א נעץ, מען מאכט א נעץ אויף צו כאפן פייגעלעך, לייגט מען אריין דארטן דגן, גייען אריין די פייגלעך דארטן, אזוי כאפט מען זיי. איז געווארן ביי מצרים איז געווארן אזוי ווי א מצודה, אזוי ווי א פאסטקע וואס ס'איז גאר נישטא אין דעם קיין דגן, ס'איז נישטא גארנישט דארטן, ממילא קען מען נישט כאפן קיין פייגעלעך אויכעט. און כמצולה שאין בה דגים, אזוי ווי די די פיש קומט דאך ארויף אלעמאל פון אויבן, איז דאס געווען אויף א אופן אז ס'איז א מצולה, ס'איז דער פלאץ וואס ס'איז נישטא אינגאנצן קיינע דגים איז נישט איז נישטא דארטן, אויף אזוי ווייט דארף מען אויסליידיגן מצרים. לפי זה, בשעת אידן האבן געזען לויט דעם ווי ס'שטייט אז די אידן דארפן ארויסגיין ברכוש גדול, און דער רבי לייגט צו אין אין הערה 16 לייגט דער רבי צו אז מען דארף אין גאנצן אויסליידיגן מצרים ווערט דאך א שאלה אויב אזוי פון וואנעט האבן זיי געהאט איז אזוי ווי עס שטייט מ'האט געלערנט אין פתיחה אז ס'איז געווען גדולה ביזת הים מביזת מצרים פון וואו האבן זיי עס גענומען האבן דאך אלץ אוועק געגעבן זאגט דער רבי כבר האריכו במפרשים די מפרשים אין ברכות שפתי חכמים לפירוש רש"י אין אונזער פרשה ועוד מאיפה היה למצרים כסף וזהב והרי כתיב וינצלו את מצרים און ס'שטייט דאך קלאר, עשאוה כמצודה שאין בה דגן און כמצולה שאין בה דגים. איז דא, איז דא, די מפרשים ענטפערן, זיי ענטפערן דארט נאר צוויי זאכן האב איך געזען די ענטפערס, איין ענטפער איז, אז די, דאס וואס די אידן האבן אויסגעליידיגט איז געווען נאר אין די פלעצער וואו זיי האבן געוואוינט, אין גושן און אין די ערטער, אבער פון אנדערע ערטער האבן זיי, האבן זיי געהאט. נאך א זאך, פרעה'ס אוצרות זיינען דאך געווען באהאלטן, איז פרעה האט אויפגעעפנט די אוצרות און האט זיי געגעבן וואס ער האט געהאט, אבי זיי זאלן מיטגיין מיט אים כאפן די אידן און זיי צוריקברענגען אין מצרים. איז לויט דעם ווי דער אייבערשטער האט געוואלט אז ס'זאל זיין נישט נאר יצאו ברכוש גדול, נאר ס'זאל זיין עכט אויף א אופן פון כמצודה שאין בה דגן און כמצולה שאין בה דגים, איז ממילא לפי זה בשעת אידן האבן געזען ביים ים סוף אז ביי די מצרים איז נאך געווען איז נאך געבליבן כסף וזהב וואס די אידן האבן נאך נישט צוגענומען זיי האבן עס נאך נישט געהאט זענען זיי געווארן געווען מחויב צו פארנעמען זיך מיט ביזת מצרים מיט ביזת הים מצד דעם ציווי פון ונצלתם את מצרים זייער געשמאק, די אידן האבן געהערט אז דער אייבערשטער האט זיי אנגעזאגט אז וישאלו איש מאת רעהו, און דערנאך שטייט ונצלתם את מצרים, ונצלתם את מצרים מיינט אויסליידיגן מצרים, מיט ס'הייסט אז ס'איז דא א מצוה, מיטאמאל זעען זיי אז ס'איז דא אזויפיל זאכן דארטן וואס דער ים האט ארויסגעווארפן די אלע גאלד און זילבער וואס זיי האבן געהאט מיט זיך, ווי געזאגט פריער וואס פרעה האט זיי געגעבן אדער פון די אנדערע ערטער וואס זיי האבן געהאט, ממילא קענען זיי נישט אוועקגיין, ווילן זיי כאפן דעם, מוזן זיי מקיים זיין דעם אייבערשטנ'ס ציווי. ה איי ווערט דאך א שאלה זיי פארהאלטן זיך צוליב דעם פון זיי פון זייער גיין צו מתן תורה זיי האלטן זיך דאך אפ זיי גייען נישט צו מתן תורה איז דאך אבער אויף דעם אז זיי זאלן גלייך גיין מקבל זיין די תורה נישט געווען קיין ציווי ס'איז נישט געווען קיין ציווי אז מען דארף גיין גלייך צו מתן תורה וואס איז געווען דאס וואס דער אייבערשטער האט געזאגט בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה איז דאס נאר געווען איז דאס געזאגט געווארן נישט בתור ציווי, דער אייבערשטער האט נישט אנגעזאגט בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את תעבדון את האלקים על ההר הזה, נאך א זאך ס'איז געזאגט געווארן ערשטנס אלס א סיפור, וועמען האט דאס דער אייבערשטער געזאגט? משה רבינו, דער אייבערשטער האט דאס גארנישט געזאגט די אידן, איז נישט בתור ציווי נאר אלס א סיפור פון אן ענין וואס וועט זיין בעתיד, דער אייבערשטער האט דערציילט משה רבינו וואס ס'גייט זיין ווען איר וועט ארויסגיין פון מצרים, וועל איך אייך געבן אויף דעם בארג וועל איך אייך געבן די תורה. אן ענין וואס וועט זיין בעתיד נאך יציאת מצרים, און בעיקר, כלל נישט דערמאנט דעם זמן פון תעבדון, שטייט גארנישט קיין זמן, משה רבינו האט נישט געגעבן קיין זמן ווען ס'גייט זיין מתן תורה, ממילא האבן די געמאכט א חשבון אז קען דאס נישט דוחה זיין דעם ציווי פון ונצלתם את מצרים, וואס אם לא עכשיו אימתי, זיי האבן דאך געקראגן אליין דעם ציווי ונצלתם את מצרים, און זיי זעען אז דא איז ערשט דא אזויפיל גאלד מיט זילבער, און אויב משה רבינו וויל אז זיי זאלן אוועק גיין, איז אם לא עכשיו אימתי, זיי גייען נישט צוריק קומען דא, מען טאר נישט צוריק קומען דא, וואס וועט זיין מיט די גאנצע גאלד און זילבער? האבן זיי געבליבן צו מקיים זיין דעם רצון השם אויף ארויסנעמען די גאלד מיט די זילבער. און דער רבי לייגט אראפ אין הערה צוויי און צוואַנציק זייער געשמאק אף שגם ונצלתם את מצרים שטייט נישט אז ס'געווען א מצוה ונצלתם את מצרים שטייט ווען עכט אזוי ווי א סיפור נאמר דרך סיפור מכל מקום נאך דעם יא געווען א ציווי מפורש לבני ישראל שטייט דאך דבר נא באזני העם וישאלו איש מרעהו ואשה מאת רעותה איז פארשטאנדיג אז דאס איז דאך א ציווי און אזוי איז דאך טאקע געווען בפועל ווי ס'שטייט וינצלו את מצרים, יעצט אז זיי קומען דא זיי זעהן אז ס'נאך געבליבן אזויפיל, ס'נישט ס'איז גארנישט קיין וינצלו, מוזן זיי ערשט מאכן דעם וינצלו, מוזן זיי עס כאפן, האבן זיי געוואלט מקיים זיין דעם אייבערשטנ'ס רצון. ממילא איז זייער געשמאק פארשטאנדיג יעצט וואס דא טוט זיך, אז די אידן האבן נישט געוואלט אוועקגיין ווייל זיי האבן געהאלטן אז זיי דארפן ערשט מסיים זיין די מצוה, וואס דער אייבישטער האט זיי אנגעזאגט און אם לא עכשיו אימתי, מ'וועט אוועקגיין פון דא וועט עס בלייבן דארטן, און ס'איז דא א ציווי פונעם אויבערשטן צו די אידן ונצלתם את מצרים ביז כמצודה שאין בה דגן וכמצולה שאין בה דגים, אזויווי א בריכה וואס איז נישטא דארטן קיינע דגים, ממילא האבן זיי נחת אז זיי טוען דאס. אות ג' דער רבי פרעגן א שאלה איז נאך אלץ נישט אינגאנצן פארשטאנדיג, כ'האב נאך דא א שאלה. דאס איז אבער נישט מספיק, ס'איז נישט גענוג. ווארום וויבאלד אז משה האט געהייסן די אידן זיי זאלן אוועקגיין פון ים סוף, איז דאך פשוט אז זיי האבן פארשטאנען אז דאס איז געווען על פי ציווי השם, ואם כן, הדרא קושיא לדוכתא. סאו דער רבי זאגט ס'איז נישט גענוג דער ענטפער וואס כ'האב דיך יעצט געגעבן. וואס טוט זיך דא? די אידן זעען אז ס'איז געבליבן אסאך גאלד מיט זילבער, ווילן זיי מקיים זיין די ונצלתם את מצרים, ווייל דער אייבערשטער האט זיי געזאגט ונצלתם, עס זאל בלייבן גארנישט בלייבן דארטן, און אם לא עכשיו אימתי אבער רבונו של עולם, משה רבינו זאגט זיי אז מען דארף גיין, א משה רבינו זאגט אז מען דארף גיין, זיכער קומט דאס פון אייבערשטן, איז דאך א ראיה אז מען דארף איבערלאזן די געלט מיט די זילבער, און מען דארף יא גיין, ווערט דאך ווייטער די קשיא, הדרא קושיא לדוכתא, פארוואס האט געדארפט זיין ויסע משה, סאו פארוואס האט ער, פארוואס האט ער געדארפט, זיי געדארפט נעטן? זיי האבן טאקע געוואלט מקיים זיין די מצוה, אבער זיי הערן פון משה רבינו אז נישט, האבן זיי גלייך געדארפט גיין. איז דער ביאור אין דעם א געשמאקער געוואלדיגער געשמאקער חידוש און א ביאור פארוואס זיי האבן אפילו פארוואס משה האט זיי געדארפט נעטן און זיי האבן נישט געהערט משה און געגיין וויבאלד א משה רבינו זאגט דאך אויס פון אייבערשטן זיי האלטן אז זיי ווילן ממלא זיין דעם אייבערשטנ'ס רצון משה רבינו זאגט זיי דעם אייבערשטנ'ס רצון איז צו גיין ווייטער איז דער ביאור אין דעם אננעמענדיג אפילו אז דער מסע פון אידן צום בארג סיני צו מתן תורה איז געווען אן ענין פון ציווי השם, אפילו מען זאל אננעמען אז ס'איז געווען א ציווי השם, פון דעסטוועגן האבן אידן געהאלטן אז מען דארף דאס אפהאלטן ביז נאכ'ן פארענדיגן דעם קיום הציווי ונצלתם את מצרים, אפילו זיי האבן געהערט, אפילו זיי האבן געוואוסט. אז עס איז געווען א ציווי פון דעם אייבערשטן צו משה רבינו, אז מען דארף גלייך גיין ווייטער, מען דארף גיין צו, מען דארף גיין צום בארג סיני, מען דארף גיין צו מתן תורה. פון דעסטוועגן האבן זיי געהאלטן אז מען דארף זיך אפהאלטן און עס דארף זיין ונצלתם את מצרים. בפרט שביזת הים איז געווען כנזכר לעיל, ווי געזאגט פריערט, אם לא עכשיו אימתי, עס איז געווען א מצוה עוברת, א מצוה עוברת איז דא א גאנצע הלכה אין הלכה וואס ווערט נישט נדחה מפני תלמוד תורה פון מתן תורה. מען דארף טאקע גיין צו מתן תורה, איינער וואס זיצט טאקע און לערנט, עס קומט א מצוה, וואס איז מצוה עוברת, דארף ער אויפהערן צו לערנען און ער דארף טון די מצוה, די זעלבע זאך דא אויכעט, משה רבינו זאגט אז מען דארף גיין ווייטער, אבער זיי האלטן אז ס'איז דא א מצוה עוברת, אז מען וועט אוועקגיין פון דארט און עס נישט קענען טון, ממילא מוזן מיר בלייבן און מען מוז עס יא טון. און אף על פי אז דערפון וואס משה האט זיי היצט געהייסן אוועקגיין פון ים סוף און נישט פארנעמען זיך מיט ביזת הים, משה רבינו האלט אין איין זאגן ניין, ענדיגט מיט ביזת הים, מ'דארף גיין ווייטער, איז א ראיה אז דער רצון השם אין דעם פאל איז געווען אז דער ציווי ונצלתם את מצרים, אף על פי וואס איז עוברת זאל יא נדחה ווערן מפני הקדמת זמן מתן תורה, לכאורה איז דאך פון דעם איז דאך פארשטאנדיג אז משה רבינו זאגט יעצט אז מ'דארף אוועקגיין פון ים סוף, ער רופט אויס אז מ'דארף גיין ווייטער, מ'דארף גיין צו מתן תורה, ווייס איך דאך אז דאס איז דער ציווי השם אז ס'איז דא אפילו ס'איז א מצוה עוברת דארף איך עס נישט טון און איך דארף גיין ווייטער צו מתן תורה, איז דער טאן אזוי בפועל, הערט דעם חידוש וואס דער רבי איז דא מחדש, זאגט ער דער טאן אזוי בפועל דער מסע איז אן ענין פון בעל כרחם. ווייל לויט זייער הבנה בעצם הבנתם וידיעתם בתורה דארף זיין דער דין פארענדיגן פריערט ביזת הים, נישט מבטל זיין דעם ציווי פון ונצלתם את מצרים, א נייעם טייטש אין דעם ענין פון בעל כרחם, זיי האבן געהערט אז משה רבינו זאגט אז מען דארף גיין ווייטער, אבער זיי האבן דאך א מצוה עוברת, וואס זיי האלטן אז א מצוה עוברת טאר מען נישט אריבער גיין מען דארף עס יא טון, זענען זיי געגאנגען בעל כרחך צו זייער הבנה והשגה ווי זיי האבן פארשטאנען, און זיי פארשטייען אז מען דארף טון פריערט א זאך וואס איז מצוה עוברת, ונצלתם את מצרים איז א מצוה צו זיי, דא קומט משה זאגט מען דארף גיין ווייטער, ממילא דאס איז א געוואלדיגער געשמאקער וואס מיינט בעל כרחך, בעל כרחך מיינט נישט בעל כרחם זענען געווען ביזי מיט ביזת הים, זענען געווען זיי האבן געוואלט די גאלד מיט די זילבער, זיי האבן געוואלט מקיים זיין דעם אייבערשטנ'ס רצון פון ונצלתם את מצרים, ממילא וואס איז דאך געווען א מצוה עוברת, און זיי האבן געפאלגט משה און זענען אוועק געגאנגען, וואס איז דער ויסע משה הסיען בעל כרחם, בעל כרחם פון זייער הבנה והשגה. אות ד', על פי הנל, אז דאס וואס אידן האבן זיך פארנומען מיט ביזת הים, איז געווען כדי צו מקיים זיין דעם ציווי פון ונצלתם את מצרים, ווערט פארענטפערט נאך א תמיהה אין דעם ענין, ממילא דער רבי האט דער רבי האט מחדש געווען אז דער ענין איז געווען זיי האבן געהאלטן אז מען דארף טון דעם ענין פון די מצוה פון ונצלתם את מצרים, און דערפאר זענען זיי געבליבן דערפאר האט זיי משה רבינו געדארפט נייטן, זאגט דער רבי לכאורה האבן זיי דאך געדארפט פאלגן משה רבינו, משה רבינו זאגט אז מען דארף גיין, אבער זיי האבן פארשטאנען אין זייער שכל אז ס'איז א מצוה עוברת מוז מען עס טון, דערפאר איז געווען דער ענין פון בעל כרחך, ס'איז געווען בעל כרחך צו זייער פארשטאנד, איז פארשטאנדיג זייער געשמאק ערשט וואס איז דא געווען פארוואס איז געווען ויסע משה זענען נישט געווען ביזי מיט די נאך אזעלכע גילויים וואס איז געווען וואס ראתה שפחה על הים מיט אלע גילויים וואס איז געווען האבן זיי נישט געהאט אינזינען די גאלד און די זילבער זיי האבן געוואלט ארויסנעמען די אלע זאכן פון ונצלתם את מצרים וואס דער אייבישטער האט זיי אנגעזאגט לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג נאך א זאך אז דאס וואס אידן האבן זיך פארנומען ביזת הים איז געווען כדי צו מקיים זיין דעם ציווי פון ונצלתם את מצרים ווערט פארענטפערט נאך א תמיהה פארענטפערט נאך א שאלה אין דעם ענין, פארוואס האבן אידן זיך בכלל אזוי געקאכט אין ביזת הים? פארוואס האבן זיי זיך געקאכט אזוי אין ביזת הים? עד כדי כך אז מ'האט זיי געדארפט צווינגען צו אוועקגיין פון ים סוף, אזוי שטארק האבן זיי זיך געקאכט אין דעם. וואסארא תועלת וועלן זיי האבן פון דעם ריבוי כסף וזהב גייענדיג אין א מדבר? וואס איז א מדבר? אין א מדבר שטייט א פסוק אין ירמיה, ארץ אשר לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם. וואס אויף וואס דארפן זיי האבן די געלט מיט די זילבער וואס זאלן זיי טון מיט דעם דארטן אין די מדבר און דער רבי לייגט נאך צו נאך מער ובפרט אז אויף צו קענען איינקויפן עניני הצטרכות פון די תגרי אומות די גמרא די גמרא ברענגט אראפ אין די גמרא ברענגט אראפ אין יומא אז די אידן האבן געקויפט זאכן ביי די תגרי אומות איז געווען מענטשן אזעלכע סוחרים וואס זענען געווען אומות עולם און זיי זענען געווען נישט אלעמאל זענען גיין טיף אין מדבר ס'איז געווען אמאל זענען געווען נענטער צום סוף מדבר אמאל זענען תגרים געקומען אין מדבר איז אויף צו קויפן פון די תגרי אומות אפשר דערפאר האבן זיי געדארפט האבן די געלט זאגט דער רבי ניין איז דאך אויף דעם מער ווי גענוג וואס האבן געהאט כסף וזהב פון ביזת מצרים זיי האבן ארויסגענומען פון ביזת מצרים אזוי פיל, וואס זיצט איר דא און זיי אזוי ביזי און אזוי פארנומען מיט אזא קאך אויף נעמען נאך געלט, נאך גאלד און נאך זילבער, וואס וועט איר טון מיט דעם, פארוואס דארפט איר עס האבן? כמאמר חזל, די גמרא זאגט קלאר אין בכורות, אז ארויסגייענדיג פון מצרים, א לשון פון די גמרא, אין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים, פון ביזת מצרים וואס האבן געדארטן וישאלו איש מאת רעהו האט יעדער איינער געהאט נײַנציק חמורים, נישט סתם חמורים נאר לובים, אדער זיי קומען פון לוב, אדער זענען לובים זייער געזונטע חמורים וואס זיי קענען שלעפן אסאך מער ווי א רעגעלער חמור, האט יעדער איינער, זעקס הונדערט טויזנט אידן האבן געהאט תשעים חמורים, און יעדער איינער איז געווען פול מיט כספו וזהבו של מצרים. וואס דארפט ער דאך האבן נאך? וואס פעלט, וואס איז דער טעם מיט אזויפיל געלט און זילבער? ולאידך, לאמיר זאגן אויפן צווייטן זייט, אז די אידן איז נאך געווען פאר דעם חטא המרגלים, האבן די אידן גע'חשבונ'ט אז מען גייט אריינגיין גלייך אין ארץ ישראל. אין ארץ ישראל האט מען יא דארף מען אפשר די געלט, ס'איז נישט קיין מדבר. זאגט דער רבי, ניין, אין מדבר דארף מען, אין ארץ ישראל דארף מען זיכער נישט האבן די געלט. ולאידך, אויב אידן האבן דאן פאר דער גזירת המרגלים גערעכנט אז גלייך נאך קריעת ים סוף וועלן זיי אריינקומען אין ארץ ישראל, און גאולת מצרים וואלט געווען די גאולה נצחית שאין אחריה גלות, די גמרא זאגט אין נדרים עס ברענגט זיך אויך אין מדרש, ווען זיי וואלטן אריינגעגאנגען אין ארץ ישראל גלייך וואלט נישט געווען נאך א גלות וואלט געווען די גאולה נצחית. האט דאך זיכער קיין ארט נישט צו זאגן אז ביים גרייטן זיך, זיי גרייטן זיך צו א מצב פון גאולה נצחית, האבן אידן געזוכט צו אנזאמלען א ריבוי גדול פון כסף וזהב? וואס וואס טוט זיך דא דער רבי לייגט צו אין הערה 32 בפרט שריבוי כסף וזהב הוא עניין המביא לידי חטא רש"י אליין זאגט אין פרשת דברים ודי זהב אז דער אייבערשטער האט זיי געגעבן געלט גאלד און מיט די גאלד קען מען טון עבירות און דער כלי יקר און דער צידה לדרך זאגן טאקע דא שמטעם זה הסיען משה מים סוף וביזת הים דאס איז דער טעם וואס משה האט זיי אוועקגענומען פון דארטן ווייל האט נישט געוואלט זיי זאלן האבן צופיל צופיל גאלד איז במילא ממון נפשך אויב זיי גייען אין מדבר וואס דארפן זיי האבן די געלט זיי האבן גענוג געלט אויף צו קויפן זאכן פון די תגרים אויב זיי גייען גיין אריין אין גלייך אין ארץ ישראל און ס'גייט זיין א גאולה נצחית ווער דארף האבן די גאלד מיט די זילבער אויף וואס פעלט עס אויס לויט דעם יסוד וואס די רבי האט אוועקגעלייגט וועט עס ווערן זייער פארשטאנדיג, ועל פי הנל איז עס פארענטפערט בפשטות, זייער פשוט ווערט עס פארענטפערט, אידן זענען געווען אויסן צו מקיים זיין ציווי השם, אז עס זאל זיין ונצלתם את מצרים, דאס איז געווען זייער גאנצע רעיון, דאס איז געווען זייער גאנצע שטרעבונג, במילא האבן זיי דערביי נישט געמאכט קיין חשבונות וואס פאר א תועלת זיי וועלן האבן דערפון, ער מאכט נישט קיין חשבון כ'האב שוין נײַנציק חמורים לובים פול מיט גאלד און זילבער, וואס דארף מען טון? דער אייבערשטער האט געהייסן ונצלתם, דאס וואס איך טו. זיי האבן מקיים געווען דעם ציווי השם בכל לבבך ובכל נפשך, אן פארשטיין, אן וויסן וואס מען גייט עס נוצן, דער אייבערשטער זאגט ונצלתם, מען דארף עס ארויסנעמען אלץ. במילא איז דער אוועקגיין פון דארט קודם שלימות הקיום געווען בעל כרחם, דאס עט אויך ווערן פארשטאנדיג בפשטות אז זייער גאנצע כוונה איז געווען לשם שמים, זיי האבן געטון וואס דער אייבערשטער האט געוואלט, נישט פאר געלט און נישט נישט פאר גאלד און נישט פאר זילבער. אין אות ה עט דער רבי ארויסברענגען אז על פי פנימיות העניינים, עט עס ווערן אסאך געשמאקער און זיסער דער הסבר וואס די אידן האבן דא געהאט אין זייער מחשבה ווען זיי האבן גענומען די געלט און זיי האבן נישט געוואלט גיין מיט משה רבינו, דערנאך האבן זיי געגיין אין א אופן בעל כרחך אנטקעגן זייער פארשטאנד, אז מען דארף ענדיגן די מצוה פון ונצלתם את מצרים, ס'איז א מצוה עוברת, ואם לא עכשיו אימתי. אות ה. יומתק יותר, עט ווערן זיסער כל הנל, די גאנצע וואס מען האט געלערנט ביז יעצט, לויטן ביאור פנימי אין דעם ענין פון ונצלתם את מצרים. ולכאורה איז נישט מובן פארוואס ס'איז געווען אזוי וויכטיג דער ענין פון יצאו ברכוש גדול. וואס איז אזוי וויכטיג דער ענין פון יצא ברכוש גדול? ביז אז דער אויבערשטער האט נישט געלאזט אידן מוותר זיין אויף דעם. א גמרא מפורשת אין ברכות אז אידן אז דער אויבערשטער האט זיי געזאגט יצאו ברכוש גדול האבן די אידן געזאגט מוותר, איך דארף נישט דעם רכוש גדול, נעם מיר ארויס פון מצרים, געלערנט יענע וואך אין די שיחה אויך דערמאנט וועגן דעם, אז די אידן האבן געוואלט ארויסגיין פון מצרים און זיי האבן נישט געוואלט, און זיי האבן נישט געדארפט דעם רכוש גדול, וואס איז אזוי וויכטיג דער ענין אז זיי זאלן ארויסגיין ברכוש גדול? פנימיות העניינים עט עס ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג. נאר דאס איז בקשר בהתאם ס'איז ס'האט צו טון מיט דעם קשר צום אנזאג און מצוות לא תעשה ס'דא א מצוה פון לא תעשה וואס איז די מצוה פון לא תעשה פון בל בל תשחית ס'דא א פסוק אין שופטים און איינע פון די הלכות וואס דאס דער ענין פון בל תשחית און והתורה חסה על ממונם של ישראל די גמרא זאגט אין ראש השנה אז די תורה איז חסה, זי האט רחמנות אויף יעדן יעדן דאלאר, יעדן פונט, יעדן שקל וואס א איד האט, איז די תורה האט רחמנות אויף דעם ס'זאל נישט אוועקגיין לריק, נאר ס'זאל ווערן אויסגענוצט ווי ס'דארף צו זיין. ממילא, וויבאלד אז דער אויבערשטער האט געזאגט ונצלתם את מצרים, קומט דאך אויס אז צו וועמען באלאנגט אלע זאכן, אלעס באלאנגט צו די אידן, ממילא ווערט גלייך דער ענין פון בל תשחית און התורה חסה על ממונם של ישראל, קענען זיי נישט אוועקגיין און לאזן דארטן די כסף וזהב דארטן, זיי מוזן זיי מוזן עס נעמען. יעצט דער רבי וואס מאכט זיין אין אין קלארע ווערטער וואס מ'האט ערשט געזאגט, דער רכוש גדול מיינט אויך די ניצוצות קדושה וואס זענען געווען אין דעם כסף וזהב של מצרים, ביז יעצט האט עס באלאנגט צו די מצרים, זענען נאכגעלאפן די אידן מיט דעם, יעצט אז זיי זענען אלע געהרגעט געווארן דערטרונקען געווארן, און ס'ליגט דארטן, איז דא ווערט עס די אידן, ס'איז דא א מצוה אויף די אידן זאלן עס צונעמען. און וואס איז דא אין דעם? ס'איז דא אין דעם ניצוצי קדושה, מיט דעם וואס די אידן נעמען עס, נעמט מען ארויס פון דעם די ניצוצות וואס איז דא אין דעם, און וואס איז אין ערוות הארץ. און דורך דעם וואס דער כסף וזהב איז אריין לרשות ישראל, זענען די ניצוצות נתעלה געווארן, ס'איז געווארן א רכוש פון אידן, ס'איז מער נישט קיין רכוש פון ערוות הארץ פון מצרים, ס'איז אריינגעגאנגען לרשות בני ישראל, ס'איז אריינגעגאנגען אין קדושה. דער רבי ברענגט אראפ אין זיבן און דרײַסיק געשמאק להעיר, נאר צו מעיר זיין, מדין טבילת כלים כשיוצא מרשות אינו יהודי ליהודי, פארוואס דארף עס זיין? שטעמו, וואס איז דער טעם, דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון פונעם ירושלמי, לפי שיצאו מטומאת הנכרי ונכנסו לקדושת ישראל, אזוי דא אויכעט אזוי, וויבאלד אז די ניצוצות זענען דארטן געלעגן, זענען אלע דערטרונקען געווארן, דארטן ליגט די אלע זאכן, באלאנגט עס צו די אידן, ממילא מיט דעם וואס זיי נעמען עס, גייט א, נעמען זיי ארויס פון דעם די ניצוצות און זענען עס מעלה צוריק לקדושה, די אלע ניצוצות זענען אריינגעפאלן אין ערוות הארץ אין מצרים. און וויבאלד אז די עבודה פון בירור הניצוצות איז אן עניין עיקרי אין עבודת השם, וואס האט זיי געבאדערט דער ענין פון פון בירור הניצוצות, איר האט שוין תשעים חמורים, ניין, ס'איז התורה חסה על ממונם של ישראל, ס'איז בל תשחית, אז ס'ליגט דארטן מוז מען עס ארויסנעמען, וואו זעט מען דעם ענין פון ארויסנעמען פון דעם ענין פון אויפהייבן מעלה זיין ניצוצות פון בירור הניצוצות, דער גאנצער יסוד פון בריאת העולם וואס דער אייבישטער האט געמאכט, און געמאכט פון אן אופן פון העלם והסתר אז מען זעט נישט אלוקות בפועל, נאר מען דארף הארעווען אויף צו קענען זען אלוקות, עולם מלשון העלם, אויף וואס איז דאס אלץ? ווי דער תנחומא זאגט, נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים דווקא, איז דווקא אין די תחתונים דארף מען מברר זיין די וועלט, דארף מאכן די די דעם אויבערשטן א דירה וואו, אין די וועלט, אין דעם חושך כפול ומכופל, דארטן וויל דער אייבערשטער מ'זאל מגלה זיין תורה, מ'זאל לערנען, מ'זאל דאווענען און טון מצוות און אלע זאכן. איז זייער געשמאק פארשטאנדיק וואס די קאך איז אזוי שטארק אין דעם ענין פון בירור הניצוצות, וואס דאס איז דער יסוד פון דעם גאנצן בריאה. וויבאלד אז די עבודה פון בירור הניצוצות איז א ענין עיקרי אין עבודת השם, ביז אז דורך דער עבודה פירט זיך אויס די כוונת כל הבריאה, דער נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים ווי דער תנחומא זאגט, דווקא און דווקא בתחתונים, דעריבער האט מען נישט געקענט מוותר זיין אויף דעם רכוש גדול. איז זייער געשמאק פארשטאנדיג אין פנימיות הענינים פארוואס האט מען נישט געקענט עס מוותר זיין. ועל דרך זה, יעצט וועט מען צוקומען פארשטיין דא אויכעט, ועל דרך זה אין ביזת הים, ביי קריעת ים סוף, וויסנדיג, דער רבי האט ביז יעצט געלערנט דעם ענין פון די גרויסקייט פון אויפהייבן יעדן זאך, מעלה זיין, ארויסנעמען די ניצוצות מיט אלע זאכן, על דרך זה איז ביזת הים ביי קריעת ים סוף, וויסנדיג, דעם גרויסן ענין וואס ווערט אויפגעטון דורך דעם בירור הניצוצות פון ביזת הים, האבן אידן געטון די עבודה מיט גרויס חיות. נאך מער, דאס גופא, ביז יעצט האט מען געלערנט אין די שיחה אז האבן עס געטון בכל לבבך ובכל נפשך, פארוואס האבן זיי עס געטון בכל לבבך ובכל נפשך? ווייל זיי האבן געוואוסט אז ס'איז א ענין פון ונצלתם את מצרים, האבן זיי נישט געמאכט קיינע חשבונות. זיי מאכן, דער רבי האט געפרעגט וואס דארפן זיי עס האבן? אדער זאלן קויפן ביי די תגרי אומות, אדער מען גייט אריין אין ארץ ישראל דארף מען עס נישט האבן די אלע זאכן. זיי האבן עס געטון מיט'ן גרעסטן געשמאק ווייל דאס איז א מצוה פונעם אייבערשטן, און דערפאר איז געווען דער ענין פון בעל כרחם. זאגט דער רבי, וויסנדיג דעם גרויסן ענין וואס ווערט אויפגעטאן דורך דעם בירור הניצוצות פון ביזת הים, האבן אידן געטאן די עבודה מיט גרויס חיות, נישט נאר בכל לבבך ובכל נפשך, ווי אנגעהויבן זאגן פריערט, נאר נאך מער, דאס גופא וואס ביי קריעת ים סוף איז געווען די התגלות השכינה, אין אן אופן פון זה קלי מראין אותו באצבע, דער אייבישטער איז נתגלה געווארן ווי געזאגט אנהייב שיחה דעם לשון, איז געווען בכבודו נגלה עליהם ומראין אותו באצבע מ'ווייזט אלוקות, האט ביי זיי נאכמער פארשטארקט דעם אריינטון זיך אין לקיחת ביזת הים, ביז אין אן אופן פון בכל מאודך, נישט נאר בכל לבבך ובכל נפשך, נאר בכל מאודך, איז פארקערט, די קשיא איז געווען אויב ס'איז געווען אזא גילוי פון אלוקות וואס ליגן זיי אין גאלד און זילבער, פונקט פארקערט, ווייל ס'איז געווען אזא גילוי אלוקות, ווייל ס'איז געווען מראין אותו באצבע, האט עס ארויסגעברענגט ביי זיי נאך מער דעם ענין פון פאלגן דעם אייבערשטן, און ונצלתם את מצרים, מען קען נישט אוועקגיין, מען מוז ענדיגן די מצוה פון ונצלתם, ס'איז א מצוה עוברת, און און ס'איז אם לא עכשיו אימתי, מוז מען עס טון. און דער רבי לייגט צו אין די חצאי ריבוע, ווי מען זעט אז ווען א איד איז יודע און מרגיש אז דער אויבערשטער קוקט זיך צו ווי ער איז מקיים א מצוה, דער אלטער דער אלטער רבי אין תניא פרק מ"ב ברענגט אראפ און ער ברענגט אראפ פון טור שולחן ערוך אנהייב טור שולחן ערוך אז ווען א איד קוקט זיך צו און אויכעט אין אלטן רבי'נס שולחן ערוך אין סימן א' סעיף ה' אז ווען א איד ווייסט אז דער אייבישטער קוקט זיך צו טוט ער דאס בכל לבבו נפשו ומאודו ביז עס בלייבט נישט ביי אים א כח וענין וואס איז נישט אריינגעטון אינעם קיום המצוה, מיטן גאנצן חיות, מיטן גאנצן לעבן, מיטן גאנצן גוף, מיט די גאנצע שטרענגקייט ליגט ער אריינגעלייגט אין מקיים זיין דעם אייבערשטנ'ס מצוה. יעצט אין אות ו' וועלן מיר קומען צו פארשטיין קלאר וואס איז דא געווען דער הסיען בעל כרחם, און דאס איז אויך דער פירוש הפנימי, לויט ווי מסביר געווען אין אות ה' אין אות ו' דער רבי זאגן וואס דער פירוש הפנימי אין הסיען בעל כרחם פירוש הפנימי איז געווען אז זיי האבן געזוכט דארטן די ניצוצות נישט נאר ס'איז געווען סתם א מצווה פון ונצלתם נאר ס'איז געווען אן ענין פון ונצלתם וואס דאס איז דאך דער עניין עיקרי אין עבודת השם צו אויפהייבן אלע ניצוצות קדושה פון פון די קליפה און זיי ארויסנעמען יעצט ווערן פארשטאנדיג פארוואס הסיען בעל כרחם נישט חס ושלום אז אידן נאך קריעת ים סוף האבן נישט געוואלט פאלגן משה רבינו חס ושלום, זיכער האבן זיי מקיים געווען דעם ציווי משה וואס איז ציווי השם, אוועקגיין פון ים סוף, און זענען אוועקגעגיין בשמחה ובטוב לבב. איי אויב אזוי וואס מיינט הסיען בעל כרחם? נאר דער פירוש פנימי אין בעל כרחם איז אז דאס איז בעל כרחם פון זייער שכל והבנה בתורה.

און זייער אָפּרײַסן זיך דערפֿון און איז זייער אָפּרײַסן זיך דערפֿון געווען אין אַן אופֿן פֿון בעל-כּרחם, און זיי טוען דאָס מצד קבלת עול, פֿאָלגן רצון השם. אָבער כּמובן, זיי האָבן עס געטאָן בשמחה וטוב לבֿ. זייער פֿאַרשטאַנד איז געווען אַז מ'דאַרף בלײַבן אויסענדיקן, און משה רבינו זאָגט אַז דער אייבערשטער זאָגט אַז מ'דאַרף גיין, טוען זיי עס בשמחה וטוב לבֿ, מיט קבלת עול, אָבער ס'איז בעל-כּרחם פֿון זייער פֿאַרשטאַנד און זייער שכל. ויתירה מזה, יש לומר, מען קען נאך זאגן נאך אפילו טיפער, נאכדעם ווי דער אויבישטער האט געהייסן איצט גיין צו מתן תורה, האבן זיי געוואוסט, כאטש ס'איז נישט מובן בשכל, בשכל הפשוט לייגט זיך אז מען דארף אוועקנעמען אלץ וואס זיי האבן דארטן איבערגעלאזט די מצרים, די גאנצע ביזת הים מוז מען מיטנעמען. אבער נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט געהייסן אז איצט דארף מען גיין צו מתן תורה, האבן זיי פארשטאנען אז עס האט זיך פארענדיגט דער קיום, ובמילא דער זמן המצוה דונצלתם את מצרים. וואס איז געבליבן דארטן איז נישט אייער געשעפט, דער אייבערשטער האט אייך מודיע געווען אז עס האט זיך ערשט געענדיגט דער זמן פון די מצוה פון ונצלתם את מצרים, דער קיום און דער זמן איז געענדיגט, מען דארף גיין ווייטער. איז הגם זיי האבן פארשטאנען בשכל אז מען דארף אלס נעמען, אבער דער אייבישטער זאגט ניין, דא איז אנדערש ווי אלעמאל, אלעמאל איז טאקע דא א מצוה עוברת, אדער א אם לא עכשיו אימתי, דארף מען דאס טון און ס'שטופט אפ די לימוד התורה, דא איז א אנדער סארט דין. ובמילא וועט זיך נישט אויפטון קיין עילוי רוחני דורך זייער ממשיך זיין אין ביזת הים, זיי'לן בלייבן און זיי'לן נעמען נאך זאכן און דער אייבערשטער זאגט אז עס האט זיך געענדיגט וועסט גאר נישט אויפטאן מיט דעם וועסט שוין נישט ארויס נעמען קיין ניצוצות אדער עס איז גאר נישט דארטן קיין ניצוצות אדער מ'דארף עס נישט ארויס נעמען דארטן דער אייבערשטער האט זיך שוין אן עצה געגעבן מיט דעם עס איז נישט דיין געשעפט על דרך ער ברענגט א געשמאקע דוגמא צו דעם על דרך ווי אכילת מצה און אזוי איז אויכעט אין יעדן מצווה וואס הזמן גרמא וואס ווערט אנגערופן מצה ווערט אנגערופן מיכלא דמהימנותא דער זוהר רופט אן די מצות א עסן פון אמונה ס'גיט אריין אמונה אין א אידן אין אייבערשטן מיכלא דמהימנותא ווייל מצה גשמית כפשוטו ווען א איד עסט מצה פסח איז דאס מחזק די אמונה איז במה דברים אמורים? ווען האט מצה אין זיך די קוואליטי דעם דעם זאך אז ס'איז מחזק די אמונה פון א אידן, ווען מ'עסט אבער ווען די אכילת מצה איז אין די ימי הפסח, ווען מ'עסט אבער די מצה נאך פסח, טוט זיך נישט אויף דער ענין דורך דער אכילה. איז גארנישט. דער אויבערשטער האט אריינגעלייגט אין די מצה דעם כח, אז בשעת מ'עסט מצה בגשמיות ווערט די אמונה געשטארקט, ס'איז א מיכלא מיכלא דמהימנותא, נאכדעם מיכלא פון געזונט, מיכלא דאס מיכלא דאסוותא מיכלא דמהימנותא אבער ווען איז דאס נאר פסח ווארום דעם כח וואס אכילת מצה האט אין זיך לחזק את האמונה ס'איז געוואלדיק מ'עסט א פשוטע מצה מ'עסט א מצה וואס איז געבאקן געווארן פון מעל און וואסער אזוי ווי ברייט מען עסט עס פסח, זאגט דער זוהר אז דאס איז מיכלא דמהימנותא, עס גיט אריין אמונה אין די מידן, עס שטארקט די אמונה אין א אידן. זאגט דער רבי ווארום דער כח פון אכילת מצה האט זיך האט אין זיך לחזק את האמונה, האט דער אויבערשטער אריינגעגעבן אויף א באשטימטן זמן, אבער נאך דעם זמן ווען אכילתו איז נישט קיין מצוה, ווערט בטל אט דער כח שבו, אזוי דא אויכעט. ווען מען דארף נעמען די ניצוצות, ווען מען דארף נאר מעלה זיין, ווען דער אויבערשטער הייסט דיך אן וינצלו את מצרים, יעמאלט דארף מען עס טון. עס קומט אבער משה רבינו זאגט אין דעם נאמען פון דעם אויבערשטן, אז מען דארף עס איבערלאזן, מען דארף גיין ווייטער, עס האט זיך געענדיגט דער זמן, עס האט זיך געענדיגט דער זמן, ממילא האט זיך געענדיגט די מצוה, עס איז נישטא מער די מצוה אין לעבן, עס איז מער נישטא דארטן קיין ניצוצות, לכאורה אזוי צו זאגן, יעמאלט דארף מען אוועקגיין ווייטער, אבער זיי פארשטיין דאך אז אין שכל דארף מען יא בלייבן, ממילא איז דאס געווען א ענין פון נסיון בעל כרחם, איז זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס דא טוט זיך, באמת האבן זיי געוואלט בלייבן, זיי האבן געוואלט, זיי האבן יא געוואלט מקיים זיין מוישע'ס ציווי, גיין ווייטער, אבער זיי פארשטיין אז ס'ליגט כסף וזהב, דארף מען עס נעמען, איז דער בעל כרחם געווען לויט זייער שכל ווי זיי פארשטייען, אז דער אייבערשטער האט מודיע געווען משה רבינו אז יעצט האט זיך עס געענדיגט און ס'איז נישטא וואס צו מברר זיין מער און מ'דארף גיין צו מתן תורה. מיט דעם איז זייער געשמאק פארשטאנדיג די גאנצער ענין און אין אות ז' דער רבי ברענגט צוויי הוראות וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם אין עבודת השם פון יום יום געוואלדיגע הוראות אות ז' דערפון קען מען אויך ארויסנעמען א הוראה יסודית אין עבודת השם א יסודות'דיגע הוראה אין עבודת השם בשעת א איד איז פארנומען מיט אן ענין פון עבודת השם דארף ער אין דעם זיין אריינגעטון מיט זיין גאנצן כח חיות און מיט אלע זיינע כוחות, ביז בכל מאודך. טוסט א זאך וואס דער אייבערשטער האט דיר געגעבן, דינסט דעם אייבערשטן, יעדער זאך וואס דאס איז, טו עס מיטן גאנצן חיות, לייגן תפילין, לערנען, דאווענען, טון א אידן א טובה, יעדע זאך דארף זיין מיטן גאנצן חיות און מיט אלע כוחות, ביז די ביז די דרגה פון בכל מאודך. וואס איז בכל מאודך? למעלה ממדידה והגבלה, גיי ארויס פון אלע מדידות והגבלות, וואס גיט נישט קיין ארט פאר א צווייטער עבודה. איך טו יעצט די עבודה פון לערנען, איז נאר לערנען. איך דאווען יעצט, איז נאר דאווענען, נישטא קיין אנדערע זאך דארטן, וואס ס'גיט נישט קיין ארט פאר א צווייטער עבודה, אזוי אז דער אריבערגיין פון דער עבודה צו א צווייטער, איז אן ענין פון בעל כרחו. איך דארף ענדיגן איין עבודה און גיין צו א צווייטע, איז דאס א ענין פון בעל כרחו. איך ליג ערשט אריינגעלייגט אינגאנצן אין דעם, איך לעב אין דעם. ס'איז בעל כרחו, איך דארף טון וואס דער אייבישטער הייסט, דארף איך אפלאזן די עבודה און גיין צו א צווייטע עבודה. ווי דער רבי גייט דאס מסביר זיין זייער געשמאק. בשעת אבער מען דארף זיין אינגאנצן אריינגעלייגט אין דעם, בשעת אבער מען באקומט א ציווי פון שלחן ערוך, פון אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, ווי דער זוהר זאגט אז דא אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, ס'איז דא א משה רבינו אין יעדן דור, און דער משה רבינו אין דור זאגט אים אז איצט דארף מען מפסיק זיין פון דער עבודה און טון אין א צווייטער עבודה, מאנט זיך דאן פון א אידן, א דבר והיפוכו. ער לעבט אין ערשט אין אן אופן פון דינען דעם אייבערשטן, קומט דער משה שבדורו און זאגט איהם, דארפסט עס אפלאזן און אוועקגיין, איז דא דא א דבר והיפוכו, וואס מיינט דאס? פון איין זייט איז ביי אים לכתחילה דער הרגש אז די צווייטע עבודה איז אן ענין פון בעל כרחו כנזכר לעיל, ער האלט דאך אינמיטן א עבודה, און מ'הייסט אים אוועקגיין פון פון ים סוף, אזוי דא אויכעט, מ'הייסט אים אוועקגיין פון זיין עבודה, זייענדיג בכל נפשו ומאודו איבערגעגעבן צו דער פריערדיגער עבודה. דאס איז פון איין זייט, לאידך אבער דארף אט די תנועה גופא פון בעל כרחו אים ברענגען צו א געוואלדיגע זאך, שטייט אין פרקי אבות סוף פרק ד', ועל כרחך אתה חי, דארפסט טאקע פאלגן דעם אייבערשטן און אריבער גיין פון איין עבודה צו א צווייטע, ווי דער משה רבינו שבדור גיט אריבער פונעם אויבערשטן, אבער זאלסט געדענקען, ס'איז טאקע על כרחך, ס'איז קעגן דיין טבע וואס דו ליגסט יעצט אין די עבודה, אבער ס'מוז זיין אין א אופן פון אתה חי, זאלסט לעבן אין די צווייטע עבודה נישט דאס טון גענייטערהייט ווי געזאגט פריערט אז די אידן זענען אוועקגעגאנגען פון מצרים פון פון ים סוף איז דאס געווען בשמחה ובטוב לבב דער בעל כרחו איז געווען נאר אנטקעגן זייער שכל ער זאל אנהייבן לעבן אין דער נייער עבודה זאל זיין בעל כרחו אבער אתה חי ביז צו א חיות אמיתית זאל זיין אמת געלעבט שלמעלה ממדידה והגבלה וויבאלד ער איז געווען מסור ונתון צום רצון השם בתכלית אין דער פריערדיגער עבודה, ער האט דאך געלעגן אין דער פריערדיגער עבודה בכל לבבו, דער רבי האט מדגיש געווען דעם לשון, ער האט געלעגן אין דער עבודה מיט זיין גאנצן חיות, מיט אלע זיינע כוחות, ביז בכל מאודך למעלה ממדידה והגבלה, ווי דאס קומט לידי ביטוי אין דעם הרגש פון על כרחך כנ"ל, באקומט ער אן אמת'ן חיות אין דער נייער עבודה. ווייל ער ווייל ער איז געלעגן אין די עבודה אין צו טון דעם רצון השם בתכלית אין די עבודה ווי קומט דאס ארויס לידי ביטוי אז ער איז געלעגן אין דער עבודה אינגאנצן מיט דעם גאנצן שטורעם ווייל איך זיי אז בעל כרחו גייט ער אריבער צו די אנדערע זאך באקומט ער אן אמת'ן חיות אין דער נייער עבודה דאס ברענגט אים דער ענין וואס ער לעבט אין די עבודה אזוי מיט אלע כוחות ביז בכל מאדך ברענגט אים אז ער זאל באקומען אן אמת'ן חיות ועל כרחך אתה חי דאס לעבן אין די נייע עבודה אות ח' און דאס איז אויך די הוראה בפועל סיי פאר יושבי אוהל און סיי פאר בעלי עסק און דאס וואס מ'האט דא גערעדט אריבערגיין פון איינער עבודה צו א צווייטע איז סיי פאר יושבי אוהל וואס זיצן לערנען און סיי פאר אזעלכע וואס זענען ווערן אנגערופן בעלי עסק דער רבי הייבט אן מיט יושבי אוהל, יושבי אוהל, כאטש זיי דארפן זיין אינגאנצן אריינגעטון אין לימוד התורה, וואס איז יושבי אוהל? ער דארף לערנען א גאנצע צייט. אבער ווען שולחן ערוך זאגט אז עס קומען די זמנים פון א מצוה עוברת, וואס איז די מצוה עוברת דא וואס דער רבי וויל ארויסלערנען אין אונזער עבודה יעצט, וואס דער רבי וויל אונז געבן די הוראה פון פיקוח נפש וכיוצא בזה, ס'קומט א מצוה עוברת וואס איז פיקוח נפש, וואס זיי דארפן זיך אפרייסן פון לימוד התורה און זיך עוסק זיין אין הצלת נפשות. הפצת התורה והיהדות, ס'דא אויך הצלת נפשות פון אידן וואס זיי ווייסן נישט, זיי ווייסן נישט וועגן תורה און מצוות. תינוק שנשבה, זיי ווייסן נעבעך גארנישט. ס'איז הצלת נפשות פון הפצת התורה והיהדות. דארפן זיי דאס טון בשמחה ובחיות, ס'איז טאקע בעל כרחו, אבער ער דארף טון בשמחה ובחיות. מען קען דאך מאכן א חשבון, א איד קען זיך מאכן א חשבון לכאורה, ס'איז דאך אסאך געשמאקער צו בלייבן אין פנים, אינעווייניג, וואס דארף איך ארויסגיין אינדרויסן, איך זיץ אינעווייניג אין שול, איך זיץ און איך לערן, און איך דאווען, וואס פעלט מיר? איז בעסער צו בלייבן אין פנים און אפגעבן זיך אינגאנצן מיט לימוד התורה, פארוואס זאל מען ארויסגיין אין חוצה, פארוואס דארף איך גיין אין חוצה? הן אמת אז כל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו די גמרא זאגט אין יבמות אז איינער וואס זאגט אין לי אלא תורה האט ער תורה אויך נישט ער מוז האבן מיט דעם אויך דעם ענין פון גמ"ח עס דארף זיין דער ענין פון תורה וגמילות חסדים איז ער זיך עוסק אויך אין גמילות חסדים ער טוט טאקע גמילות חסדים אבער דאס איז נאר וואס מ'איז אים מכריח אזוי צו טון ער טוט עס גענייטערהייט ווארום אנדערש איז אפילו תורה אין לו ער האט מורא אז די גמרא וועט מעיד זיין אויף אים אז תורה אין לו ער לערנט א גאנצן טאג תורה אבער תורה אין לו מוז ער טון עפעס אויכעט אין גמילות חסדים טוט ער גמילות חסדים אבער אזוי ווי א גענייטע זאך דארף מען וויסן זאלסטו געדענקען אז ס'איז נישט גוט דארף מען וויסן אז פון דעם על כרחך ביים אויפרייסן זיך פון לימוד התורה דארף ווערן אתה חי בעל כרחך טאקע, באט בעל כרחך אתה חי. טון אין הצלת נפשות, הפצת התורה והיהדות, בשמחה ובחיות, ביז אין אן אופן אז אין די זמנים איז דאס זיין גאנצע מציאות, אזוי ווי ווען ער לערנט איז דאס זיין גאנצע מציאות, ווען ער גייט אוועק בעל כרחך צו דעם חוץ און ער גייט מקרב זיין אידן, איז דאס אויכעט ווערט דאס געטון מיט זיין גאנצע מציאות מיט אלע כוחות מיט אלע זאכן. דאס איז פאר. יושבי אוהל, על דרך זה איז די הוראה צו בעלי עסק, וואס עיקר עבודתם איז אין עובדין טובין, וואס הייסט בעלי עסק? זיין עבודה איז מער אין עסק אין טון גוטע זאכן מער ווי לערנען. זיי דארפן וויסן אז דאס וואס זיי זענען מחויב צו קובע זיין עיתים לתורה דארף זיין נישט נאר א קביעות אין זמן, לויט דעם שיעור ווי אויפגעפאסקנט אין הלכות תלמוד תורה, יעדער איינער האט זיך זיין שיעור וויפיל ער דארף לערנען, פרק אחד שחרית, פרק אחד ערבית, איינער קען זיין ווייניגער, איינער דארף זיין מער, ווענדט זיך לויט זיין צייט און וויפיל ער קען. זאגט דער רבי, חוץ פון דעם וואס דארף זיין א שיעור, אויפגעפאסקנט, לאמיר זאגן א פרק אחד, אדער פֿופֿצן מינוט, צוואַנציק מינוט, א האלבע שעה, יעדער איינער האט זיך זיין צייט וויפיל ער דארף לערנען, ס'איז נישט גענוג, נאר אויך אין א אופן פון קביעות בנפש, וואס איז קביעות בנפש? אז אין די זמנים זענען זיי אינגאנצן אריינגעטון אין לימוד התורה, פונקט ווי דאס איז ביי דעם וואס תורתו אומנותו. ער לערנט נישט תורה יעצט, ער איז א בעל עסק און ער לערנט תורה נאר ווייל ער האט נישט קיין ברירה, ער מוז לערנען תורה אויכעט, און ער האט א שיעור וויפיל ער מוז לערנען. ניין, ער דארף לערנען אין א אופן פונקט ווי דער וואס איז תורתו אומנותו. די צייט וואס ער לערנט דארף זיין ביי אים הייליג און איבערגעגעבן, אתה חי אינגאנצן אין דעם. דער רבי האט אמאל געזאגט ביי פארברענגען אין א שבועות'דיגן פארברענגען מתן תורה, אז בשעת א איד לערנט, דער רבי מהרש האט געזאגט אז עס דארף זיין א קביעות נישט נאר אין זמן, נאר א קביעות בנפש, אז ער זעצט זיך אוועק לערנען אין שטוב, און דער טעלעפאן קלינגט, זאגט דער רבי ער הערט גארנישט דעם טעלעפאן. ער איז אזוי אריינגעטון אין דעם לערנען, די צייט וואס ער לערנט, די פֿופֿצן מינוט וואס ער לערנט, איז דער קביעות בנפש אז ער הערט אפילו נישט גארנישט, ער איז פארנומען אינגאנצן מיטן לערנען. דאס איז איין הוראה, בשעת עס קומט און מען זאגט א אידן אז עס איז די צייט יעצט צו אויפהערן און ארויסגיין טון אין חצר, טוט ער עס טאקע בעל כרחך אבער עס דארף זיין אתה חי, אות ט איז נאך א הוראה, נאך א הוראה פונעם ענין פון הסיען בעל כרחם, אויב דאס איז אזוי ביי די בירורים פון כסף וזהב גשמי, ווי מ'האט ערשט געלערנט, אז ס'האט געדארפט זיין בעל כרחך און זיי האבן פארשטאנען אז מ'דארף בלייבן און מ'מוז עס נעמען, אז די אידן זענען געווען אזוי פארנומען מיט ביזת הים, ממש מיט דעם גאנצן מיט דעם גאנצן מיט דעם גאנצן לעבן מיט דעם גאנצן חיות האבן זיי געארבעט און גענומען דארטן און געשלעפט פון די גאלד מיט די זילבער אויף וואס האבן זיי עס געטאן צו מברר זיין אלע ניצוצות קדושה שבוהם צו ארויסנעמען אלע ניצוצות פון די גאלד און זילבער אז זאל נישט איבערבלייבן קיין איין ניצוץ וואס איז נישט מברר אלס זאל ווערן מברר על אחת כמה וכמה אז אזוי דארף זיין אין דער עבודת הבירורים פון מקרב זיין אידן וואס זענען דערווייטערט געווארן פון אידישקייט צו קיום התורה והמצות. מה דאך אז אין גאלד און זילבער איז דאס דארטן די ניצוצות, וויפיל מאל אזוי פיל על אחת כמה וכמה אז ס'רעדט זיך וועגן וועגן אידן וואס זענען דערווייטערט פון אידישקייט, פון קיום תורה ומצות ווי מ'דארף עס טון. זאגט דער רבי אבער ס'איז דא א פראבלעם, א איד קען טענה'ן ער האט שוין מקרב געווען אזוי פיל אידן צו אידישקייט, מעג ער זיך שוין איצט אפרוען פון דער ארבעט, ער מעג זיך אפרוען, נישט חס ושלום גיין ווערן א עובר בטל, טון גארנישט, נישט זיין א עובר בטל חס ושלום, נאר פארנעמען זיך מיט א צווייטער א מער געשמאקער לטבעו ולשכלו עבודה בעבודת הבורא, ער וועט דינען דעם אייבערשטן ווייטער, באט אנשטאט צו גיין און מקרב זיין אידן וואס דאס איז נישט אזוי זיין געשמאק און זיין טבע, וועט גיין טון א זאך וואס איז מער צו זיין טבע, זיין טבע איז מער צו זיצן לערנען, זאגט דער רבי דארף מען וויסן אז ער דארף נישט חשבונען וויפיל אידן ער האט שוין מקרב געווען צו תורה מצוות די אידן האבן נישט גערעכנט וויפיל גאלד און זילבער זיי האבן שוין וויפיל ס'איז דא דארף מען ארויסנעמען אלע ניצוצות דאס זאגט ער מאכט נישט קיין חשבון וויפיל ער שוין מקרב געווען וויבאלד עס איז נאך געבליבן איין איד וואס ער קען אים דערגרייכן און ער האט נאך און ער האט נאך אים און ער האט נאך אים נישט מקרב געווען דארפסט עס גיין טון ביז ער ביז ווען דארף ער עס טון ביז ער באקומט א ציווי פון שולחן ערוך פון וועמען? שלחן ערוך דורך אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא ביז צו דעם רבי'ן נשיא דורינו ביז דער רבי אליין זאגט אים אז היום אדער מהיום דארף ער טון אן אנדער עבודה טאר ער נישט אוועק גיין פון דער עבודה צו מקרב זיין נאך א איד צו אידישקייט סיידן אז דער רבי וועט אים זאגן אז דו האסט געענדיגט דיין עבודה קענסט גיין טון אנדערע עבודות פאר דעם אייבערשטן קענסט גיין לערנען קענסט גיין דאווענען קענסט טון מצוות אלס דו קענסט עס נישט טון טארסט נישט אוועקגיין פון די עבודה און במיוחד בנוגע צו אידן איז דאך יעדער איד אן עולם מלא מען רעדט דאך וועגן אידן נאך דא נאך א טיפע רעיון נאך א טיפן עניין וואס דא ביי אידן א איד איז דאך יעדער איד אן עולם מלא ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין איז אפילו אז ער האט שוין מקרב געווען א סך אידן עס איז דאך אבער געבליבן נאך איין איד וואס איז דאך נישט נתקרב געווארן איז דאך געבליבן אויב איין איד איז געבליבן געבליבן א גאנצע וועלט א פולע וועלט עולם מלא וואס איז נישט מבורר במילא מוז ער עס טון דאס איז אפילו ווען עס וואלט זיך גערעדט וועגן איין איד על אחת כמה וכמה אז אז עס זיינען נאך דא כמה וכמה וואס מען דארף צוציען צו אידישקייט עס רעדט זיך נישט וועגן איין איד וואס איז געבליבן נעבעך תינוק שנשבה און ער ווייסט נישט פון גארנישט און ער ווייסט נישט פון אידישקייט דארף ער אוודאי ליגן אין דעם אינגאנצן מיט זיין גאנצן חיות אין אן אופן אז ווען מען וויל אים אוועקנעמען פון דער עבודה איז דאס בעל כרחו. ער לעבט אזוי שטארק אין די עבודה אז מען וויל אים אוועקנעמען פון דעם איז דאס בעל כרחו ווייל זיין שכל זאגט אים יעצט, זיין הבנה, אז ער מוז טון וואס מער מיט די גרעסטע חיות, מקרב זיין נאך א אידן און נאך א אידן ווייל יעדער איד איז א עולם מלא. ועל אחת כמה וכמה ווען מען נעמט אין באטראכט וויפיל מער איז דאס ווען מען באטראכט זיך אז דורך דעם וואס מען איז מברר א אידן און מען איז אים מקרב צו תורה און מצוות, וועט אויך דער איד ווערן סוף סוף א מברר. ס'איז נישט נאר וואס ער בלייבט מבורר און דאס איז דאס, ער האט געמאכט א צווייטן אידן וואס וועט צוציען אנדערע אידן צו אידישקייט. מען דארף אים צוברענגען צו א מצב אז ער אליין זאל עכט פארשטיין אז ער דארף גיין מקרב זיין אנדערע אידן, נישט נאר ער אליין ווערט א פרומער איד. ווארום מצוה גוררת מצוה, דער רבי האט מסביר געווען אין פריערדיגע שיחה אויך אין די הערה, מצוה גוררת מצוה מיינט נישט אז דו מאכסט א מצוה ברענגט עס דיר נאך איין מצוה, ניין! מצוה גוררת מצוה ברענגט דיר נאך א מצוה, די קומענדיקע מצוה וואס ס'האט דיר געברענגט ברענגט נאך א מצוה, און נאך א מצוה, און נאך א מצוה, דאס הייסט מצוה גוררת מצוה, מצוה ביז ובפרט מצות ואהבת לרעך כמוך, אזוי אז פון זיין פעולה קומען ארויס פירות ופירי פירות עד סוף